ער דארף טון לפי מעמדו ומצבו בתכלית השלימות, ביז אז ס'קומט ארויס אין אן ענין אז אפילו בדיעבד איז דאס אויך טויג דאס ניט אז עשיר שהקריב קרבן עני איז לא יצא, וויבאלד אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן עשירות דארף ער מקריב זיין דעם קרבן וואס דאס איז מתאים למצבו. אפילו אז ער וועט מקריב זיין דעם קרבן דל ניט פון דלי דלי דלי דלות איז ער אויך ניט יוצא, וויבאלד אז דער אייבערשטער האט אים געמאכט פאר אן עשיר. דערפון אויכעט פארשטאנדיק אז דער אייבערשטער גיט איינעם עשירות באיזה ענין שיהיה, צי דאס איז עשירות כפשוטו בזהב וכסף, צי דאס איז עשירות,

וואס א קרבן גיט ער זיך חלבו ודמו, ביז מסירת נפש וואס דערמיט איז זיך פארבונדן דער נמשל פון חלב ודם, דער תענוג שבאדם מיט דעם חי שבאדם, הדם הוא הנפש, וויבאלד אבער אז ער גיט עס אין אן אופן פון עניות, און דער אייבערשטער האט דאס געגעבן אים די מעגליכקייט ער זאל דאס טון אין אן אופן פון עשירות, איז אט א דעמאלט איז לא יצא, אפילו אז ער האט אט דאס וואס ער האט געטון האט ער דאס געטון אין אן אופן פון קרבן. און דאס איז אויכעט גלייך אן ענטפער אויף די אלע וואס פרעגן א שאלה אז ס'דא דער ציווי פון מעלין בקודש, און זיך כל ישראל בחזקת כשרות ועל אחת כמה וכמה רובם של ישראל, און מען זאגט אן התורה על הרוב תדבר, זאגט מען דעם ציווי פון מעלין בקודש, און אין דערויף גופא איז מען מדגיש אז ס'איז שוין דא קודש, ער דארף זיך אבער נישט שטעלן על עמדו, נאר ס'דארף זיין מעלין, ער דארף גיין נאך העכער.

מתאים לפי תפקידו, וואס דאס לערנט מען אויכעט אפ פון מנחת ביכורים, אויף יעדער זאך וואס א איד נהנה מן העולם הזה דארף ער בענטשן דעם אייבערשטן, ביז וואנעט אז מען זאגט הנהנה מן העולם הזה אן א ברכה איז גזל כאילו גוזל אביו ואמו. מה שאין כן לאחרי הברכה. במה דברים אמורים אז דאס רעדט זיך וועגן סתם פירות און ניט אין ארץ ישראל און ניט פארבונדן מיט בית המקדש וכו' אז דער אייבערשטער גיט אים אין דערויף גופא אן עשירות אן ארץ אשר תמיד עיני הוי' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה און אין דער ארץ גופא גיט ער אים א שדה וכרם משובחים און אין די שדה וכרם משובחים גיט ער אים פון די שבעה מינים שנשתבחה בהם אפילו ארץ ישראל וואס זי האט זיך א שבח בכללותה, איז אין דערויף גופא נאך דא די שבח נוסף על השבח דורך די ז' מינים ובפרט דורך די חמשה מינים.

וואס זיי זיינען פארבונדן מיט ביקורים וואס אויכעט פארבונדן מיטן פסח פון שנה זו פון שב מ פון מוצאי שביעית, דאך דעמאלט איז דאך דער ביעור הקדש מן הבית וכו', וואס דערפון איז אויך די הוראה כמדובר די הדגשה פון לעולם מעלין בקדש, אז דער אייבערשטער גיט אים נאך א יאר לעבן און נאך צענדליגער יארן לעבן, ביז והיו ימיו מאה ועשרים שנה איז דאס גופא אן עשירות וואס דאס איז אים מזכה אז ער זאל ברענגען א קרבן עשיר בערך פון דעם קרבן וואס ער האט געבראכט פארדעם, וואס דאס איז אזוי בנוגע ליחיד, על אחת כמה וכמה ווען ס'רעדט זיך בנוגע לרבים. על אחת כמה וכמה ווען ס'רעדט זיך בנוגע למדינה כולה, וואס בשעת מ'טראכט וועגן א מדינה גדולה, ובפרט א מדינה וואס האט באקומען דעם נאמען אז זי איז פון א סופער פאוער, און אט דעמאלט הייבט מען אן טראכטן פון דער שיטה פון אני את נפשי הצלתי, מ'שליסט זיך איין אין דער מדינה גופא, און דאס וואס ס'טוט זיך בעולם כולו איז בהיכי תיתי, דאס איז זייער ענין, אויב ער איז א מאמין, זאגט אז ס'איז דעם אייבערשטנ'ס ענין ער זאל געבן מממונו ומגופו ומנפשו אויף לתקן עולם, איז דאס ניט זיין ענין, פרעגט מען ביי אים די שאלה, דער אייבערשטער האט דאך דיר געגעבן כח און מעגליכקייט, דו זאלסט משפיע זיין על כל העולם כולו, ניט בבת אחת, איז לאט לאט אגרשנו האט ער פארשידענערליי הסברות וכו', און די ערשטע הסברה איז אז פריער דארף זיין קשוט עצמך בשעת מ'וועט מתקן זיין כל הענינים אין די אייגענע ד' אמות. און דערנאך כל העניינים שבעירו ובמדינתו, וועט ער דעמאלט אנהייבן טראכטן וואס זאל מען טון, וואזוי זאל מען העלפן די וואס געפינען זיך מדינות שמחוץ למדינה זו, סיידן מ'איז א מוכרח מצד איומים וכיוצא בזה, זאגט מען אז דאס איז היפך הכרת התודה, בשעת דער אייבישטער גיט כח. און מען נוצט ניט אויס דעם כח כדבעי, איז דאס דער היפך ווי דער אייבערשטער וויל, וואס לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולמו לבטלה, אז ער גיט כח און מען נוצט ניט אויס דעם כח לטובה ולברכה, ווי דער אייבערשטער וואס ער איז עצם הטוב און מטבע הטוב להיטיב, אט דעמאלט איז מען מבלבל דעם סדר הבריאה וואס זי איז באשאפן געווארן אין אן אופן אז זאל ניט זיין קיין דבר אחד לבטלה, איז דאס אויכעט אזוי בנוגע לכל אחד ואחת, ובמיוחד צווישן אידן גופא וואס זיי זיינען דאך אן עם חכם ונבון, און אויף זיי איז געזאגט געווארן אז תורה איז היא חיינו ואורך ימינו פון יעדער פון זיי. אז אט די וואס דער אייבישטער האט זיי געגעבן עשירות באיזה ענין שיהיה, אנהייבנדיג עשירות כפשוטו מיט זהב וכסף וממון, אריבערגייענדיג עשירות אין השפעה על הסביבה, השפעה על הרבים, השפעה על המדינה, על דרך זה אויכעט אין עשירות אין רגש שבלב. וואס דאס איז דאך במיוחד נוגע צו חינוך הבנים והבנות איז דאך דאך מיוסד אויף דעם רגש שבלב נאך מערער ווי אויפן שכל שבמח אף על פי וואס עס דארף זיין מיט אן אופן אויף ניט נאכגעבן אף על פי וואס דער תלמיד און תלמידה בעטן זיך אויב דאס איז מער ניט ווי ישר בעיניו. ס'אבער נישט דער היפך פון טובתו האמיתית, און דעמאלט האט ער גבורה'ן מבחוץ, וואס זי איז מיוסד אויף אהבה אמיתית וואס געפינט זיך בלב האב והאם והמחנך והמחנכת צו זייערע בנים ובנות און תלמידים ותלמידות, על דרך זה וביתר שאת וביתר עז.